בית חלקים משיחת כ' מרחשוון תשמ ד. וואס על דרך זה אויכעט בנוגע לנידון זה פון די התוועדות וואס מען קלייבט זיך צוזאמען אין צוזאמענהאנג מיט יום הולדת.

מיט אלע רמזים שבדבר, אז תלמידי חכמים אין להם מנוחה בכל יום ויום, קומט נאך יומין זכאין זמנים מיוחדים וואס דעמאלט איז די הליכה נאך שלו ביתר שאת וביתר עז צוזאמען מיט די העדר המנוחה מערער נאך ווי אין שאר זמני השנה. וואס איינע פון די זמנים איז איז דער יום ההולדת, וואס דעמאלט איז מזלו גובר, וכמבואר ומדובר בארוכה ביי מערערע געלעגנהייטן. וואס אט דא קומט צו א התעוררות מיוחדה, אז בשעת אזוי מען מאנט ביי א אידן ער זאל שטיין אין אן אופן פון ילכו מחיל אל חיל, איז וויסענדיג דעם צר דער מצוקת הזמן מיט די עניינים המבלבלים מיט דעם העלם והסתר פון עולם איז קיין פלא ניט וואס עס ווערט ביי אים די שאלה ווי אזוי קען מען פון זיך פארלאנגען ילכו מחיל אל חיל הלוואי וועט ער האלטען אין דעם אופן פון חיל הקודם שלו ניט קוקענדיג אויף בלבולי הזמן. ווי דער אלטער רבי איז מבאר בארוכה אין אגרת הקודש שלו, ער הייבט שרייבט אויפן שער אז קרוב אליך הדבר מאוד, דערנאך איז בני הגאון המחבר האבן מחבר געווען צו די פריערדיגע חלקים פון תניא די אגרת אגרת הקודש שלו, אגרות הקודש שלו, וואס דארט איז מבואר. ווי אזוי דער זמן איז מבלבל און בארעכטיגט לכאורה, ביז וואנעט מען דארף געפינען הסברות, און דער אלטער רבי האט געדארפט שיקן איין בריוו און ווייטער אמאל און ווידער אמאל מיט ריבוי איגרות מבאר זיין ווי אזוי די מצוקת הזמן זאל דאס ניט אפהאלטן דערפון. פון די הליכה מחיל אל חיל, און מאנט דארט אויכעט לכל לראש אז זאל נישט זיין קיין מגרעות אין וואס מ'איז געווען רגיל פון פריער, דערנאך איז ער נאך אויכעט מוסיף אז נאך אויכעט מ'זאל נאך אין דערויף מוסיף זיין, כמבואר בארוכה בכמה פון איגרות הקודש. ביז אין דעם ענין פון מצוות צדקה כפשוטו, ווי פארשטאנדיג פון דעם תוכן פון די אגרות הקודש, וואס לכל לראש איז די ענינים כפשוטם, ווי נשיאי דורינו האבן דערציילט ביי וואספארא געלעגנהייטן און צו וואס איז געווען די תכלית פון שרייבן און פאנאנדערשיקן די אגרות קודש, דערצו קומט צו די ריבוי פון סודות התורה און רמזי התורה און דרשות התורה ביז אויכעט הלכות וואס מען לערנט אפ פון כמה פון די אגרות הקודש, און לכל לראש אבער מיינט מען פשוט געבן צדקה כפשוטו אין כסף, אין כסף וזהב און נחושת. און דאס איז אויכעט דער לימוד לכל לראש כאמור, בשעת ס'קומט נאך א יום מיוחד ווי א יום הילדת, וואס נוסף וואס איז דא דער אלעמאל די בקשה מיט אויך דער ציווי פון ילכו מחיל אל חיל, בשעת ס'קומט יום הולדת קומט צו א טענה חזקה חדשה לגמרי. אזוי איז אויך די שאלה ביי אים צו קאן מען ביי זיך פארלאנגען, און אויב ער דארף דאס ביי זיך פארלאנגען א הוספה, איז כידוע דער סיפור פון נשיא דורינו וואס בדידיה הוה עובדא אז בשעת מען נעמט אויף זיך מערער כפי היכולת ברגע זה עפענט דער אייבערשטער נייע צינורות, און ווי מ'האט עס געזען במעשה בפועל, דא קומט צו גאר א תביעה, א תביעה חזקה וחדשה, אז דער נייער צינור שטייט מן המוכן, ווארום ס'יום הולדת, איז גובר מזלו פון דעם בעל יום הולדת, און ער שטייט מוכן אז זיין התגברות, זאל אראפקומען דא למטה אין דעם אידן צו וועלכן ס'איז דערגאנגען די ידיעה אז עס איז א יום ההולדת און אז דעמאלט איז גובר מזלו וכו', וואס דעמאלט ווערט זיך די שאלה, וויבאלד אז דו האסט אלץ מן המוכן, איז ווי דאס שייך אז רחמנא ליצלן זאלסט נישט אויסנוצן אט דאס וואס ס'ליגט ביי דיר שולחן אויפן שולחן ערוך צוגעגרייטע, צוגעגרייטערהייט און פארטיגערהייט און אין אן אופן פון גובר וואס דער לשון פון גובר איז ווי כלשון הכתוב, אבער ויגברו איז דער טייטש אז ס'איז דא וואס מען האט און דאס וואס מען האט שטייט אין אן אופן אז ס'איז הערליך און מתגבר כמעיין המתגבר. דאס הייסט אז מען גיט אים אט דאס וואס יום ההולדת גיט, מצד התגברות המזל פון בעל יום ההולדת, לגמרי שלא בערך פון אנשים כערכנו, און דאס ליגט במוכן אויפן טיש, און דאס ליגט אויפן טיש אין אזא מין אופן, אניט אז ס'ליגט א דבר, א גרויסע זאך, אבער מיט א מדידה והגבלה. אָט דאָס, װאָס ער ליגט, ער ליגט, איז דאָס אַזאַ מין זאַך, װאָס דאָס איז כּמעיין המתגבר, אַז מ'עט דאָס נאָר נעמען און אָנהײבן נוצן, און ניט קוקנדיק, װאָס לכתּחילה, כאָמור לעיל, האָט דאָס די מדידה והגבלה, װאָרעם ס'איז אַראָפּגעקומען אין אַ מקום מוגבל און אין אַ זמן מוגבל, אבער אין דעם גופא אין דעם ארט און אין דעם זמן שטייט עס אין אן אופן אז דאס איז הולך ומתגבר מצד עצמו, ווי דער מעיין וואס ער איז מתגבר מצד עצמו, און מען זאגט אים אז דאס ליגט ביי אים מן המוכן, ס'מער ניט, ער דארף צולייגן זיין אצבע קטנה כדי דאס זאל ווערן אויפגעטאן אין פועל בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה הימנו, וואס א נשמה וואס זי געפינט זיך אין עולם האמת, איז דא עניינים וואס זי מוז אנקומען צו א נשמה בגוף וואס געפינט זיך דווקא אין עלמא דשיקרא, ווארום מען דארף אויפטאן אין עלמא דשיקרא. אין אן אופן אז זאל ווערן די אתהפכא חשוכא לנהורא, און פון דעם שקר זאל מען מאכן אמת בעולם הזה התחתון, ובלשון פון די מאמרים פון יום ההילולא פון נשיא דורנו, מען זאל מאכן פון דעם שקר, זאל מאכן א קרש, און מען זאל אויפבויען פון די. קרש און א צווייטן קרש און אלע קרשים אויפבויען דעם משכן אין וועלכע ס'ווערט די ושכנתי בתוכם, וכאמור לעיל המעשה הוא העיקר, בשעת מ'עט זיך אנהויבן נאכפרעגן ס'איז טאקע גערעדט און געזאגט און מסביר געווען וכו' וואס מיינט מען בפועל? מיינט מען בפועל אט דאס וואס דער בעל פון יום ההולדת און ממלא מקומו דער זון זיינער נשיא דורנו האבן געשריבן בכמה וכמה מכתבים שלהם אגרות קודש שלהם און נאך מער אין זייערע שיחות און די מאמרים וואס די אלע עניינים ווערן נכלל אין דעם ענין המשולש פון תורה ועבודה וגמילת חסדים, ובפשטות, אויף מוסיף זיין, בפשטות ההוספה בכמות און אויכעט באיכות, אין לימוד התורה הנגלה והחסידות, און אין אן אופן אז דאס ווערט א תורה אחת, כמדובר בארכה בפרט סוף שנה שעברה בנוגע אז דאס איז געווען די אויפטו פון ישיבת תומכי תמימים וואס איז דאך נתייסד געווארן על ידי בעל יום ההילדת אז פריער איז געווען דער לימוד בנפרד, מען האט געלערנט סיי נגלה און סיי נסתר, ס'איז אבער געווען צוויי באזונדערע לימודים. דערנאך איז געווארן די ישיבה וואס דארט איז געווען דער דיוק אז זאל ווערן דער לימוד ביחד און אין אן אופן פון תמימות וואס דווקא דעמאלט איז דאס א ענין של תמימות אמיתית על דרך זה אויכעט אין עבודת התפילה ובפרט על פי אריכות הביאור אין קונטרס עץ החיים פון בעל יום ההולדת וויאזוי דאס איז א הכרח גמור אז דער לימוד התורה זאל זיין כדבעי, כדרוש, ובפרט נאך לימוד התורה אין אן אופן למעלה מהגבלה כאמור לעיל ילכו מחיל אל חיל, נוסף אויף דעם ענין בפני עצמו, פון עבודת התפילה א באזונדער עמוד בפני עצמו, נוסף וואס ער טוט אויף אין די אנדערע עמודים פון תורה און גמילות חסדים. וכמדובר ומבואר און אויכעט פארשטאנדיג בפשטות, און אזוי אויכעט אין דעם עמוד השלישי, עמוד פון גמילות חסדים וצדקה, אויכעט אין דעם אופן פון ילכו מחיל אל חיל, וכאמור בכל עניינים אלו און אין אן אופן פון מעשה בפועל.